א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ויקרא, נעקסטע וואך איז פרשת צו, דעמאלטס שבת מחיית עמלק, שבת זכור, ס'געווען אמאל א שטאט, און אין דער אלטער היים פלעגט זיין אין אלע שטעט איז געווען אזא זאך אז יעדע פאך האט געהאט אן אייגענע שול, ס'געווען די שניידער שול, ס'געווען יעדע. פאך, די די מענטשן וואס האבן געהאקט אייזן, ס'איז געווען די אייזן שיל, יעדע זאך האט זיך געהאט איר, פארוואס, וועסט אריינשטעלן דאווענען דעם רמ א קראקעווער רב מיט א באלעבאס וואס ער האט דארטן א שניידער, נו ווי אזוי וועט דאס ארבעטן? האט מען געמאכט יעדער דאווענט פאר זיך, רבנים עקסטער, דיינים עקסטער, און יעדע, אזוי איז געקומען הכל יבוא במקומו בשלום, שוין, אזוי איז געווען. בקיצור, עס איז געווען איין גרויסע בית מדרש, דארט האבן געדאווענט נאר אמעראצים, מ'האט געוואוסט די תלמידי חכמים ס'איז דא שנאת עם הארץ לתלמיד חכם, בקיצור, נאר אמעראצים, געקומען שבת זכור האבן זיי דאך נישט געוואוסט וואס צו ליינען, רופט זיך אן א איד איך ווייס וואס מען ליינט, ס'דא אשה כי תזריע וילדה זכר, האט זיי מורא'דיג געפאלן, מ'האט גראד ארויסגענומען. ספר תורה, מ'האט געליינט אשה כי תזריע וילדה זכר. נאכן דאווענען קומט צו דער שמש צו דעם אידן, ער זאגט אז דער ראש הקהל האט געזאגט אז איר קענט מער נישט קומען דא דאווענען, דא דאווענען נאר אמעראצים און איר זענט א תלמיד חכם. שבת זכור זאלט איר וויסן איז זכור את אשר עשה לך עמלק. איך זאג עס וועגן דעם ווייל כ'האב געפרעגט עטליכע בחורים, אכצן יעריגע, וואס איז דאס שבת זכור? האבן זיי אויך נישט געוויסט. עניוועי, מ'דארף רעדן אין אמת נעקסטע וואך, נאר נעקסטע וואך וויל איך דאך רעדן צוגרייטן דעם עולם צו פורים, וויל איך מאכן אביסל פריער דעם שיעור פון שבת זכור, די וואך איז א הפסקה, מען מאכט א לוח, אין טור אין בית יוסף וועט איר זען שטייט אין געוויסע יארן איז דא הפסקה, הפסקה מיינט אז די ד' פרשיות גייען נישט אינאיינעם, נאר ס'איז דא א הפסק צווישן זיי. מיט אנדערע ווערטער, ס'איז דא אזוי ווי די וואך ס'איז נישט דא גארנישט פון די ד' פרשיות. במילא אונז וועלן מיר רעדן אביסל פון שבת זכור וואס דאס איז. קודם וועלן מיר רעדן וואס דאס איז געווען די מלחמה מיט עמלק. ווען עמלק איז געקומען מלחמה האלטן מיט די אידן, האט משה רבינו געזאגט פאר יהושע'ן בחר לנו אנשים, וועל אויס מענטשן, וצא הלחם בעמלק, זאלסט גיין מלחמה האלטן מיט עמלק. אזוי שטייט אין שמות קפיטל י ז פסוק ט. יעצט, ווער זענען די וואס משה רבינו האט אויסגעוועלט דורך יהושע'ן בחר לנו אנשים? און וואס הייסט גיי וועל אויס מענטשן? קלאפ אויס, ס'איז דא א מלחמה, לאמיר גיין אלע זיך שלאגן. זאגט רש י, ס'מוזן זיין גיבורים ויראי חטא. צוויי זאכן. שטארק, פיזיקל שטארק, און אויכעט גרויסע יראי שמים. זאגט רש י פארוואס שתהא זכותן מסייעתן, די זכות זאל זיי צוהעלפן. דבר אחר זאגט רש י נאך א פשט, בחר לך אנשים שיודעים לבטל כישופים, זיי קענען מבטל זיין כישוף, לפי שבני עמלק מכשפים היו, די בני עמלק זענען געווען כישוף מאכער, אזוי זאגט רשי אין שמות י ז פסוק ט'. יעצט, אין ירושלמי אין מסכת ראש השנה, דאס איז פרק ג' הלכה ח', שטייט אזוי, רבי יהושע בן לוי אומר, רבי יהושע בן לוי זאגט, עמלק כשפן היה, ער איז געווען א מכשף.

דעמאלטס טאג האבן זיי געהאט זייער בירטדעי, שכן ביום הולדתו של אדם, ווען ס'איז די בירטדעי פון א מענטש, מזל השולט באותו יום עוזרו, העלפט אים צו דער מזל וואס איז שולט אין דעם טאג, ולא במהרה ניזוק אדם ביום הולדתו, און א מענטש ווערט נישט ניזוק אין דעם טאג וואס ער, אין זיין בירטדעי, אין דעם טאג וואס ער איז געבוירן.
אזוי זאגט דער ירושלמי אין פרק אין מסכת ראש השנה פרק ג' הלכה ח'. יעצט דער חזקוני אין שמות קאפיטל י ז פסוק ט', דאס איז דארטן ווי די פרשה פון מלחמה ביי עמלק שרייבט, וועגן דעם האט משה רבינו געזאגט פאר יהושע'ן בחר לנו אנשים. וואס האט ער געוואלט? ער האט געוואלט ער זאל אויסוועלן אזאלכע מענטשן וואס זענען געבוירן אין אדר שני, ווייל זיי האבן נישט וואס מורא צו האבן פון מכשפות, פארוואס? ווייל כישוף ווערט דאך געמאכט לויטן סדר פון די י ב מזלות, די שעה, דעם טאג, פונקטליך, אבער אדר שני האט דאך נישט קיין מזל ווייל דאס איז נאר סתם צוגעלייגט צו די י ב חודש, איז ווער ס'איז געבוירן. אין אדר שני קען קיין כישוף נישט מצליח זיין קעגן דעם, פארוואס? ווייל ס'האט נישט קיין מזל. יעצט די זעלבע זאך זאגט אויך דער חידא אין ספר דבש לפי מערכת ק אות ט ו, און אויך די בני יששכר אין מאמרי חודש אדר מאמר א', אות י א, און מאמר ד' אות י ד. יעצט, די עמלקים האבן געקענט מיט כישוף זיך משנה זיין, זיי האבן זיך געקענט מאכן זאלן אויסזען פונקט ווי א בהמה. אזוי שטייט אין שמואל א' קאפיטל ט ז פסוק ב' אין רש י. רש י זאגט דארטן, און אויכעט אין פסוק ווערט געברענגט אז דער אייבערשטער האט געהייסן שאול המלך, ער זאל מכרית זיין ער זאל אומברענגען פון עמלקן, האט ער אים געזאגט דעם דער אייבישטער משור ועד שה, מגמל ועד חמור, פון א אקס ביז א לעמעלע און פון א קעמל ביז א אייזל, יעצט לויט ווי רש"י איז עס מסביר איז די פשט נישט וועגן דעם האט מען געדארפט הרג'ענען די אלע ווייל. מען האט געדארפט יעדע פרוטה צו יעדע ווערטפולע זאך וואס עמלק האט געהאט דארף מען אומברענגען? ניין. ס'איז פשוט וועגן דעם ווייל טאמער טוט מען נישט אומברענגען די אלע זאכן האבן זיי זיך געקענט באהאלטן אין די זאכן, אזוי ווי ס'איז טאקע געווען, ס'ווערט געברענגט אין מדרש און אין זוהר, אז אגג מיט זיין ווייב האבן זיך באהאלטן ווי א שעפעלע, און זיי האבן אויסגעזען ווי א שעפעלע. און אזוי ווי זיי האבן אויסגעזען ווי א שעפעלע מיט כישוף, איז אפילו דו האסט געהארגעט אלע מענטשן מיט די פרויען מיט די קינדער פון עמלק, אבער די שעפעלעך אויב דו האסט נישט געהארגעט, יען אשר חמל על הצאן, איז אגג געבליבן לעבן. אזוי ווייזט אויס אין די פסוקים, און אויך דער בעל הטורים אין שמות. קאפיטל כ"ב פסוק י"ז, דארט שטייט מכשפה לא תחיה, און זאגט דער בעל הטורים אז שם יש במדרש יש, ער ברענגט צו די רשי מיט דעם ירושלמי, שעמלקי מכשפים היו, זענען געווען כישוף מאכערס ועשו עצמן, און זיי האבן זיך געמאכט כדמות בהמות למלט עצמן, אז זיי האבן זיך געקענט מאכן ווי א בהמה זאלן זיך קענען רעטן, לכך ציווה הקדוש ברוך הוא והמתה זאלסט טויטן מאיש עד אשה מעולל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור זה בשביל חכמה שהיו בהם זיי האבן געהאט די חכמה זיי האבן זיך געקענט מאכן מיט כישוף חיות אויסזען ווי חיות ורצו להחיות עצמם בחכמתם זיי האבן זיך געוואלט לא מאכן זאלן בלייבן לעבן מיט זייער חכמה ציווה הכתוב לא תחיה כל נשמה שטייט לא תחיה כל נשמה און אויכעט מכשפה לא תחיה וועגן דעם זענען די צוויי זאכן די זעלבע זאך לא תחיה כל נשמה און מכשפה לא תחיה אזוי זאגט דער בעל הטורים יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט דאס איז זייער א שיינער דרש ס'לאזט זיך אבער פרעגן א געוואלטיגע קשיא ס'שטייט שמואל. זאגט פאר שאול המלך, שטייט אזוי ויחמול העם על מיטב הצאן והבקר. יעצט נאכדעם שטייט פארוואס האבן זיי רחמנות געהאט אויפן צאן און בקר, שטייט למען זבח לה' אלקיך, דאס איז דאך פיינע שעפעלעך, דאס קען מען שעכטן פארן אייבערשטן, וואס דארף איך זיי הרג'נען? יעצט אויב איך וויל זאגן אז זיי האבן זיך געקענט פארשטעלן ווי בהמות און חיות און עופות מיט כישוף, נו. איך מיין, איז דאך ס'א פשוטע פארשטענדיגע זאך פארוואס דו דארפסט הרג'נען די אלע, ווייל קען זיין ווען דו הרג'סט די חיה, צו די בהמה, הרג'סטו גאר איינע פון די. עמלקים. עמלק. נו, און וואס האסטו פון דעם אז דאס קענען שעכטן פארן אייבערשטן? דו ווייסט דאך נישט צו ס'איז א עכטער קרבן, אפשר איז דאס מיט כישוף, ס'איז גאר א מענטש. איז זייער שווער, וואס האט דער שאול המלך רחמנות געהאט אויף די צאן? קען מען אבער זאגן אין ספר חסידים אות ת' ת' שי"ן סמך ו' ווערט געברענגט אז אפילו די מענטשן, ער ברענגט א מיט כישוף, ס'דא בני אדם היודעים להפך אדם לזאב, ס'דא מענטשן וואס זיי קענען איבערדרייען זיך זיי זאלן אויסזען ווי א וואלף אדער לחתול דאס איז א קאץ אדער לחמור, ירי זיי קענען אויסזען ממש כבהמות ונהפכו לו, זיי זעהן אויס ממש ווי א בהמה כאטשיג זיי זענען א מענטש. ס'איז דא מעשה פון הייליגן בעל שם הקדוש פון עפעס א כישוף מאכער וואס מען דערציילט עס ביי יעדע וואכנאכט אז ער האט זיך געקענט אריין אויס ער האט זיך געקענט מאכן ווי א קאץ. דער בעל שם הקדוש איז געקומען עפעס א מענטש איז אים געשטארבן יעדעס יאר א קינד. ענדליך דער בעל שם הקדוש האט זיך ארומגערינגלט מיט די תלמידים און מען האט אריינגעכאפט דעם קאץ אין זאק און מען האט געהאקט שטיקער און עס איז ארויסגעקומען דער גלח ער איז געווען אנגעמקל'ט ס'איז א מעשה באריכות וואס איז א סגולה צו פארציילן ביי א יולדת. יעצט זאגט דער ספר חסידים אז ס'איז דא אזא מציאות, זאגט ער אבער איין זאך, ס'איז דא א פלאץ ווי דו קענסט אים דערקענען, חוץ מגלגל העין שהוא לא יהפך, די אויג, קענען זיך נישט איבערדרייען פאר א, ס'זאל זיין ווי פון א חיה אדער פון אן עוף צו פון א בהמה. עטס ווייסט ס'איז דא די פינגער פרינטס פון א מענטש, יעדער מענטש האט אנדערע פינגער פרינטס, דער אייבערשטער האט אזוי באשאפן אז יעדער מענטש וחותם יד כל אדם בו, יעדער האט אן אנדערע חתימה און מיט דעם פינגער איז יעדע נאכט גייט ארויף זיין נשמה, סיינט ער אריין דארטן אינעם ביכל. דעם ספר הזכרונות וואס ער האט געטון און וואס ער האט נישט געטון. ס'איז דא נאך א זאך וואס די סייענטיסט זאגן, די רעטינע פונעם אויג איז אויכעט ביי צוויי מענטשן נישט גלייך, יעדער מענטש אויף די וועלט האט אן אנדערע רעטינע, און די ס'דא יעצט אין די אלע גרויסע אין די עירפארטס למשל אין קענעדי און אין אלעס וואס קומען אריין די טוריסטס איז דארף מען שוין נישט מאכן פינגער פרינטס די אלע זאכן איז שוין אירעלעווענט, ס'דא א קוקער. און יעדער מענטש ווען ער געט איין פאר א וויזע געט ער איין זיין רעטענע, ווען ער גייט דא דורך זעט מען גראד די רעטענע צו ס'שטימט, ס'איז אזוי ווי א סיגניטשער. סאו דאס איז זייער מסכים צו די ווערטער פון ספר חסידים, דער ספר חסידים זאגט אין אות ת' ת' שי"ן סמך ו' אז אלעס קען מען איבערדרייען מיט כישוף אבער דעם אויג, קענסטו נישט איבערדרייען ממילא קען מען דערקענען צו דאס איז א מענטש צו דאס איז א חי. יעצט, עס ווערט געברענגט אין ספר חנוכת התורה, אות קס ח ברענגט ער דארט אז דער שאול המלך מיט די סאלדאטן האבן געקענט דערקענען אין די אויגן פון די שעף צו דאס איז אמת'ע שעף צו דאס איז אויגן פון א מענטש וואס זענען איבערגעדרייט מיט כישוף ממילא האבן זיי געהארגעט די שעף וואס זענען געווען אין אמת'ן מענטשן נאר דורך כישוף האבן זיי אויסגעזען ווי צאן און די אמת'דיגע הייליגע שעף האבן זיי איבערגעלאזט אויף די האבן זיי רחמנות געהאט פארוואס למען זבח לה' אלקיך יעצט די עמלקים האבן אייביג געהאט אזא וועג אז זאלן נישט ארויסווייזן זייער אמת'ער פרצוף זאלן זיך באהאלטן אזוי ווי דא האמיר גערעדט יעצט אז זיי האבן זיך געקענט באהאלטן פאר שעף פאר בהמות פאר חיות פאר עופות. זיי האבן אויך געהאט א פרשה וואס אונז געפין מיר שפעטער אין חומש, דאס איז אין במדבר קפיטל כ פסוק א, שטייט אזוי, וישמע הכנעני, דער כנעני האט געהערט מלך ערד יושב הנגב וואס ער זיצט אין נגב, כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי. זאגט רש י, ווער איז דאס געווען דער כנעני וואס ער זיצט אין נגב, ווער איז דאס געווען? זאגט רש י זה עמלק, דאס איז עמלק, כמו שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין במדבר קאפיטל י ג פסוק כ ט, עמלק יושב בארץ הנגב, סאו קומט אויס אז ווען מ'זאגט וישמע כנעני יושב הנגב מיינט מען דאס איז גאר עמלק, ווייל עמלק איז דאך יושב בארץ הנגב. איי פארוואס שטייט דעמאלטס וישמע כנעני, האט דאך געדארפט שטיין וישמע עמלק. איז זאגט רש י, לעולם עמלק היה, ושינה עמלק לשונו לדבר בלשון כנען, עמלק איז געווען זייער קלוג, ער האט געמאכט א חשבון אזוי, אויב די אידן וועלן מתפלל זיין, עט ער דאך געהארגעט ווערן, נו, אז די אידן וועלן מתפלל זיין אויף עמלק, טויג דאך אים נישט, האט ער זיך געמאכט א שינוי השם, ער האט אנגעהויבן צו רעדן כנעניש, און ממילא וועלן די אידן מתפלל זיין אויף כנען. עס וועט גארנישט שאטן פאר עמלק. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש אויכעט, אויפן פסוק הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, אז איינער וויל מתפלל זיין אויף א חבר סיי צו גוטס און סיי צו שלעכטס דארף ער ארויסזאגן מיט די תפילה פונקטליך אויף וועם ער איז מתפלל, טאמער נישט העלפט עס נישט. יעצט איך וויל נישט אריינגיין דא אריכות אין די גמרא, מען קען זאגן אז דאס האט אין די גמרא אין מסכת בבא מציעא דף ק ו עמוד א', שטייט אויך כעין זה, ס'האט אמאל געווען אז מען האט ארויסגעגעבן א פעלד פאר א מענטש און ער האט אים געזאגט דו'סט עס מיר אנזייען און נאכדעם וועט מען זיך, און ווען עס וועט וואקסן וועט מען זיך צוטיילן כך וכך, ס'איז אזוי ווי ריעל עסטעיט נאר נישט מען האט געדינגען א הויז נאר מען האט איינגעזייט. יעצט שטייט א הלכה טאמער איינער האט אפגעדינגען פון יענעם דעם פעלד אויף איינצוזייען און ס'איז געקומען א גרויסער ווינט און ס'האט אלעס און נעבעך אומגעברענגט, אזוי ווי ס'איז דא יעצט איבעראל אין קאליפארניע מאדסליידס מיט אלעם, אבער דער אייבערשטער ווייזט אונז אז ער איז ברוגז, נאר אונז וויל מיר זיך נישט בארעכענען. איז דער דין איז אזוי, אויב עס איז געשען פאר רוב פעלדער פון דעם געגנט אז ס'איז נעבעך אומגעקומען, דעמאלטס קען ער אראפנעמען פון אים דאס געלט פון וויפיל מען האט געדינגען, לאמיר זאגן מען האט עס געדינגען פאר טויזנט דאלער פארן סיזען, איז אזוי ווי עס איז געווארן נעבעך א שדפון, זאגט ער הער אויס איך קען דיר נישט באצאלן נאר צוויי הונדערט דאלער און ביי דעם קען מען נאך בדוחק דורכקומען, אבער קיין טויזנט קען איך דיר נישט געבן ווייל כ'האב פארלוירן אויף די תבואה. טאמער האט ער זיך אבער אויסגענומען דער בעל השדה מיט דעם מענטש וואס ער גייט איינזייען, אז ער זאל איינזייען חיטים, וויל דו זאלסט מיר איינזייען מיין פעלד חיטים. איז געגאנגען דער מענטש און ער האט איינגעזייט גערשטן, שעורים, און רוב פון די שדות אין דעם טאל זענען געווארן אויסגעקלאפט פונעם ווינט, נישט נאר די פעלדער פון די גערשטן, נאר אויכעט פון די חיטים, דעסוועגן דאך קען ער אים נישט אראפנעמען. פונעם ליס פון וויפיל ער האט אים געדארפט באצאלן. פארוואס? ווייל דער בעל השדה קען זאגן פאר דעם מענטש וואס ער האט געדארפט איינפלאנצן, ווען דו וואלסט ווען איינגעפלאנצט חיטים אזוי ווי איך האב מיך אויסגענומען מיט דיר, וואלט ווען מקוים געווארן דער פסוק ותגזר אומר ויקם לך. כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן, און וואס כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן און אויף וואס כ'האב מתפלל געווען אנפאנג יאר איז געווען דער אייבערשטער זאל מיר מצליח זיין מיט חיטים. און איך האב נישט גערעדט פון קיין שעורים, ממילא דאס וואס דו האסט געטוישט איז עס דיין מזל, דאס האט גורם ממילא איז ער מחיוב צו באצאלן די פולע פרייז ווייל ער האט משנה געווען. די זעלבע דא צוריקקומענדיג צו די עמלקים און די כנענים, די אידן וואלטן געבעטן אז די כנענים זאלן פאלן אין זייער הענט, דערווייל איז עס געווען עמלקים ממילא זיי האבן זיך געטוישט די שפראך אז די אידן זאלן זיך טועה זיין. יעצט ווען די אידן האבן געזען אז זיי קומען אנגעטוהן ווי עמלקים און זיי רעדן כנעניש, האבן זיי מתפלל געווען סתם, וידר ישראל נדר לה' ויאמר, נתון תיתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם. זיי האבן מתפלל געווען סתם ווייל זיי האבן נישט געוואוסט אויף וועמען זיי זאלן מתפלל זיין. יעצט די גאנצע נס פון פורים וואס אונז זעהן מיר, איז אויכעט די מין וועג פון זיך. טוישן קליידער צו זיך קענען מלבש זיין אין א חיה צו כדומה. וועגן דעם דער גאנצער ענין פון פורים איז ונהפוך הוא. נאכדעם וואס אסתר זאגט פאר אחשורוש אז המן וויל להשמיד ולהרוג את ולאבד את כל היהודים שטייט אזוי והמלך קם בחמתו במשתה היין אל גינת הביתן. און נאכדעם שטייט והמלך שב מגינת הביתן. דאס איז אין די מגילה. דרשנט די גמרא אין מסכת מגילה דף טז עמוד א'. מקיש, ער גלייכט צו שיבה, דאס צוריקקערן לקימה צום אויפשטיין, המלך שב מגינת הביתן והמלך קם. מה קימה בחימה אף שיבה בחימה, פונקט אזוי ווען ער האט זיך אויפגעשטעלט איז ער געווען פול מיט צארן, אויכעט ווען ער האט זיך צוריקגעקערט איז ער אויכעט געווען מיט צארן. זאגט די גמרא, פארוואס האט ער זיך צוריק געקערט מיט צארן? די גמרא, אז ס'איז געקומען מלאכי השרת, זיי האבן אויסגעזען ווי מענטשן, זיי האבן אנגעהויבן אויסצורייסן די ביימער פון זיין גארטן, האט זיי דער קעניג געזאגט, וואס טוט עטץ דא? האבן זיי אים געזאגט, המן האט אונז געהייסן זאל מיר אויסרייסן יעדן בוים וואס דער קעניג האט אין גארטן. מילא איז ער געווארן זייער גערעגט און ער איז צוריק געקומען והמלך שב מגינת הביתן בחימה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין מדרש, אויפן פסוק אין אסתר קפיטל ז' פסוק ט' שטייט דארט אזוי ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן. למרדכי. חרבונה געט זיך א רוף אן. דעם בוים וואס המן האט געמאכט פאר מרדכי'ן שטייט ועומד בבית המן גבוה חמישים אמה. זאגט די גמרא, מסכת מגילה, דארט דף טז עמוד א', זאגט די גמרא אזוי. אמר רב אלעזר, זאגט רב אלעזר אף חרבונה רשע באותו עצה היה, חרבונה איז געווען א רשע און ער איז געווען אין די עצה, אז מען זאל הענגען מרדכי'ן. יעצט אז עטס קוקן די מהרשא, אויך ווייזט איבער אז חרבונה האט געמוזט זיין אין די עצה, פארוואס? ווייל טאמער נישט ווי אזוי האט ער געוואוסט ווי הויעך דער בוים איז? ער האט דאך נישט געקענט ווען וויסן, אזוי זאגט דער מהרשא, ס'איז א לאגישע סברה. בקיצור חרבונה איז געווען אין די עצה אז מען זאל הענגען מרדכי'ן. וויבאלד ער האט געזען אז דער קעניג הערט נישט אויס זיין עצה איז ער אנטלאפן, ער האט מורא געהאט. זאגט דער מדרש, דער מדרש איז אין ילקוט אסתר אות תתרנ"ט, באותו שעה, אין די צייט, בא אליהו זכור לטוב, איז געקומען אליהו זכור לטוב, ונדמה, און ער האט זיך פארשטעלט לחרבונה. און ער האט אמר, און ער האט געזאגט, אדוני המלך, יש עץ אחד בביתו, ס'איז דא איין האלץ, א בוים, אין הויז פון המן'ען מבית קדשי קדשים, דאס איז פונעם הויז פון קדשי קדשים גבוה, דאס איז הויעך חמישים אמה, אזוי ווי מ'האט דאך יעצט געלערנט אז עס איז געווען הויעך גאנצע פופציג אמה, וצוה המלך לתלותו עליו, האט דער קעניג געזאגט מען זאל אים הענגען, יעצט קומט אויס אז דא איז דאך דא א מורא'דיגע. סתירה צווישן די צוויי מדרשים, איז חרבונה געווען א רשע וואס ער האט געוואלט אז מען זאל הענגען מרדכי'ן, אזוי ווי ר' אלעזר זאגט אף חרבונה רשע באותו, אדער גאר חרבונה געווען אליהו הנביא? פון וועמען רעדט מען דא? און נאכדעם זאגסטו וגם חרבונה זכור לטוב, אויב לויט ר' אלעזר'ן איז ער דאך געווען א רשע, וואס איז דער חרבונה זכור לטוב? יעצט, אין ירושלמי מגילה פרק ג' הלכה ז', ווערט געברענגט, אמר ר' פנחס זאגט ר' פנחס, צריך לומר מען דארף זאגן חרבונה זכור לטוב, חרבונה מיט א היי, ח, רייש, בית, וואו, נון, היי, זכור לטוב, נו איז דאך אויך שווער, וואס טייטש זכור לטוב, זאגסט דאך ער איז געווען א רשע, יעצט ס'איז דא אין מהריל אין מנהגים פון הלכות פורים ווערט געברענגט אזוי, דאס וואס מ'זאגט זכור לטוב, מיינט מען נישט אויף חרבונה נאר דאס איז מ'רעדט דא פון אליהו הנביא איז אזוי מ'זינגט וגם חרבונה מיינט מען חרבונה איז אויך געווען פון די שלעכטע מענטשען אבער אזוי ווי אליהו הנביא האט זיך פארשטעלט ווי חרבונה איז אויף דעם חרבונה אויף אליהו הנביא'ן אויף דעם זאגט מען זכור לטוב שוין. יעצט ס'דא אזוי ס'דא א ספר. שאלות ותשובות מים חיים, ס'איז סימן ק בית אות א' א ספר געמאכט רבי חיים הכהן ראפאפארט און ער ברענגט נאך פון זיין טאטן א שיין ווארט, שרייבט ער אזוי, אז דו'סט קוקן אין די מגילה פון אנפאנג שטייט חרבונא, ביי די שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך שטייט חרבונא מיט אן א', שטייט נישט מיט א הא. דא שטייט חרבונה, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים שטייט חרבונה מיט א הא.

און ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אבן העזר אין סוף סימן קכ"ט אויפן נאמען אדא, און ס'ווערט אויך געברענגט אויפן נאמען ביילא, איז ברענגט ער דארטן א כלל וואס מען דארף וויסן, ער ברענגט עס צו פון בית יוסף, אין סוף סימן קכ"ט זאגט ער אזוי, בית יוסף לערנט אונז א כלל, כל שם שאינו לשון הקודש יעדע נאמען וואס איז נישט א לשון קודש'דיגע נאמען וואס מען געפינט עס נישט אין תנ"ך, שמסתיים בקמץ, וואס ס'לאט זיך אויס מיט א קמץ, כותבין אלף בסופו שרייבט מען אן אלף נישט א ה', ושם שהוא בלשון הקודש, וואס איז לשון הקודש, כותבין ה' בסופו שרייבט מען א ה'. שרייבט דארט די בית יוסף א סימן לדבר, זאלסט האבן א סימן, רב אדא בר אהבה.

שרייבט מען דאס מיט א היי. אזוי זאגט דער בית יוסף. טוט יעצט אויף ר' חיים הכהן ראפאפארט א מורא'דיגן ווארט, חרבונא איז נישט קיין לשון קודש, ממילא ווערט עס געברענגט מיט א אלף, אזוי ווי בזתא, בגתא, אבגתא, אלעס לאט זיך אויס מיט א אלף. מה שאין כן שפעטער ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים, דאס איז דאך שוין געווען אליהו הנביא, און אליהו הנביא איז געקומען אנגעטון אזוי ווי חרבונה, איז אין אמת נאר פון וועם רעדט מען דא נישט פונעם גוי, מען רעדט דא גאר פון אליהו הנביא, נאר עס איז אביסל אן אנדערע נאמען, מען רעדט נישט פון דעם חרבונא פון דעם גוי, ממילא שטייט שוין חרבונה מיט א היי. א מורא'דיגער חידוש פון ר' חיים הכהן רב. יעצט זעהן מיר פון דעם, ס'ווענדט זיך ווען ס'איז איינגעשטאנען. איז ער געווען סתם פון די שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך איז ער געווען חרבונא דער גוי. איז ער געווען נאכדעם ויאמר חרבונה הנה העץ, דא רעדט מען דאך פון אליהו הנביא און וועגן דעם רעדט מען דאך פון א צדיק און ממילא איז דער אות א אות ה' און נישט קיין אות יעצט ס'שטייט אין ירושלמי. אין מסכת מגילה פרק א' הלכה ה, המן האט זיך געווארפן גורל, זאגט ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא, אותו שנה די יאר וואס איז געווען די מעשה פונעם נס פון פורים שהפיל המן הגורל ונעשה בו נס, אותו געווען שנה מעוברת, ס'איז געווען א עיבור יאר אזוי ווי די יאר. רבותי ס'איז אזוי ווי די יאר, דער אייבערשטער האט אונז געוויזן דעמאלטס ניסים, גייט ער אונז יעצט אויך ווייזן גרויסע ניסים, והיו בה שני אדרים, ס'איז געווען צוויי אדר'ס, פון וואנעט ווייס איך שנאמר וואס ס'שטייט מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אדר, און די נס איז געווען י"ג אדר שני, יעצט די ירושלמי מדייק, יעדער ווייסט אז. עס איז דא צוועלף חדשים און דער צוועלפטער איז אדר, וואס דארפסטו מיר זאגן מחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אדר? זאגט דער ירושלמי, פון דעם לערן איך ארויס אז עס איז געווען אינעם צווייטן אדר, עס איז געווען פולע צוועלף חדשים און נאכדעם איז געווען נאכאמאל אדר, וואס יעדעס יאר איז דאס דער צוועלפטער חודש. איך האב אויך פריער געזאגט אז ווער ס'ווערט געבוירן אין אדר ב' האט ער נישט קיין מזל, מילא אז ער האט נישט קיין מזל קען כישוף נישט שולט זיין, און דאס האט דער אייבערשטער געמאכט אז ס'זאל פאלן דער גורל דווקא אויף אדר שני, דווקא אויף א צווייטן אדר וואס דארטן איז נישט דא קיין שליטה פון די אלע כישוף. יעצט די יאר געפאלט זיך עס אויכעט אויפן זעלבן אופן, די יאר געפאלט זיך עס ז' אדר שני. מילא זענען זיי זייער הויעכע טעג די יאר אז מען זאל, ווי מען זאגט, זיך א נעם טאן, מען גייט אנהייבן זיך מתקן זיין אביסל, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל זיך א נעם טאן, ווייל אלע כשפים מיט אלע שלעכטע זאכן, עין בישא, די אלע שלעכטע אויגן, אלעס איז נישט שורה פאר היי יאר אין חודש אדר ב'. יעצט איז געפינען מיר. אין מגילת אסתר פרק ז', קאפיטל י"א במדרש שטייט אזוי, שטייט. כשהיפל המן הגורל, זאגט די גמרא, די מדרש, עליו נפל הגורל, אויף אים איז געפאלן דער גורל, ווייל ער האט נישט געכאפט אז דער אייבערשטער האט עס געמאכט אויף אן עיבור יאר און דער אייבערשטער גייט אים. אפווישן. יעצט מ'קען אפשר מיט דעם זאגן א סברה, לכאורה יעדן יום טוב וואס אונז האמיר איז דאך געמאכט בלויז אויפן נס, למשל פסח הייסט משום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל במצרים, סוכות איז אויף די ענני הכבוד וואס דער אייבערשטער האט אויף אונז באדעקט אין די מדבר, חנוכה איז אויף חנוכת המזבח והמקדש. פארוואס פורים ווערט אנגערופן אויף די צרה על שם הפור? הוא הגורל שהפיל המן. תירוץ איז זייער פשוט. לכאורה וויבאלד המן האט נישט געכאפט אז דאס איז א צווייטן אדר, ער האט דאס נישט געכאפט, אבער דער אייבישטער האט געמאכט אזוי דער גורל זאל געפאלן אז דער גורל אליינס האט אים אומגעברענגט, אזוי ווי דער מדרש, דער מדרש זאגט אז הפיל פור, הוא הגורל. עליו נפל הגורל. קומט אויס אז ס'איז יא געמאכט דער יום טוב וועגן די ישועה און נישט וועגן דעם הפיל פור הוא הגורל, וועגן די צרה וואס מ'האט געווארפן די גורל, ווייל די צרה וואס אונז האמיר געמיינט ס'איז א צרה, דער אייבערשטער האט עס געמאכט שוין אז דאס זאל זיין צום גוטן. יעצט, פורים ווערט געברענגט אין די ספרים איז נאנט, זייער ענליך צו חנוכה, ווייל ס'איז ביידע. א זאך וואס די חכמינו ז ל האבן איינגעפירט די צוויי ימים טובים, און ס'איז ביידע אויף א זאך וואס איז געשען א נס פאר אידן. יעצט ביי ביידע נעמט מען און מען דרייט, חנוכה דרייט מען מיט א דריידערל, און פורים נעמט מען א גראגער און מען דרייט. ס'איז אבער אנדערש די דרייען פונעם טרענדערל, פונעם דריידערל, ווי מיט דעם וואס מען דרייט פורים מיטן גראגער. פורים. ווען מען דרייט, דרייט מען פון אונטן, די הענט זענען אונטן און מען דרייט דעם גראגער פון אויבן. חנוכה דרייט מען דעם טרענדערל פון אויבן. עס ווערט געברענגט אין טעמי המנהגים, ברענגט ער דארטן, אז דעם טעם דערפון איז וועגן דעם ווייל ליידער אין חנוכה איז געווען אסאך, כ'האב שוין גערעדט אריכות, אסאך אידן וואס האבן זיך מתיוונים געווען, זענען געווארן גריק קולטשער זענען אוועק פאר צו די גריכן. דער עולם האט באמת זיך נישט מעורר געווען צו תשובה.
ס'איז נאר געווען
די אפאר מענטשן. געווען די צוועלף חשמונאים און אויכעט אלעזר. כ'האב ענק שוין געזאגט א גאנצע אריכות אמאל וועגן דעם, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. אין פרשת וזאת הברכה אין קאפיטל ל ג פסוק י א שטייט דא אזוי. ברך השם חילו, דער אייבערשטער זאל בענטשן זיין פארמעגן. מען רעדט דא אויף שבט לוי, משה רבינו בענטשט שבט לוי, ופועל ידיו תרצה, און וואס זיינע הענט טוען זאל דער אייבערשטער באוויליגן מחץ מתנים קמיו, ער צוברעכט די לענדן פאר די אלע וואס שטייען אויף קעגן אים, ומשנאיו און זיינע שונאים מן יקומון, ער וועט נישט קענען בלייבן שטיין. זאגט רש י, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אמאל די רש י דבר אחר, וואס הייסט מחץ מתנים? זאגט רש י, ראה ער האט געזעהן שעתידין חשמונאי ובניו להילחם עם היוונים, משה רבינו זאגט די נביאות אויפן נס, פון חנוכה, געזעהן אז מ'וועט מלחמה האלטן חשמונאי ובניו און מלחמה האלטן מיט די יוונים, און מתפלל עליהם האט ער מתפלל געווען לפי שהיו מועטים זענען געווען זייער ווייניג, שניים עשר בני חשמונאי, צוועלף בני חשמונאי, ואלעזר כנגד כמה רבבות, אלעזר קעגן אסאך צענדליגער טויזנט, לכך נאמר ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה. דאס שטייט אין תנחומא אין ויחי קפיטל י ד. יעצט צי דאס איז אלעזר, אלעזר בן אהרן הכהן, צי דאס איז אן אנדערער אלעזר וואס איז געווען איינער פון די קינדער פון די חשמונאים, אויף דעם האב איך ענק שוין געזאגט זייער א לאנג אריכות אמאל, וואס נישט יעצט איז דאס פלאץ אריינצוגיין. על כל פנים, קומט אויס דער חילוק איז געווען צווישן חנוכה און פורים, חנוכה, איז געווען אסאך מתיוונים, ס'איז געווען אינגאנצן אפאר מסירות נפש מענטשן, צוועלף חשמונאים. מיט אלעזר. זיי האבן אפגעהיטן אז כלל ישראל זאל חלילה נישט אונטערגיין. און אלעס וואס זיי האבן געטון איז געווען ממש וואס דער אייבערשטער האט פשוט רחמנות געהאט אויף אונז פון אויבן, אתערותא דלעילא. ער האט געזען אז טאמער נישט איז כלל ישראל חלילה פארלוירן. אזוי שרייבט דער רמב ם אויך אין פרק ג' פון הלכות חנוכה הלכה א'. וצר להם לישראל מאוד מפניהם, אז מ'האט זייער שטארק וויי געטון פאר אידן ולחצום לחץ לחץ גדול עד שריחם עליהם אלקי אבותינו ביז דער אייבערשטער האט זיך מרחם געווען והושיעם מידם והצילם, ס'איז געווען דער אייבערשטער האט געזען אז טאמער נישט גייען מיר אונז חלילה אלע אונטער האט ער זיך אויף אונז מרחם געווען, יעצט אין די צייט פון. פּורים איז אַנדערש געווען. ס'שטייט לך כּנוס את כל היהודים, יעדער האָט זיך אײַנגעזאַמלט, מען האָט אָנגעהויבן צו פֿאַסטן דרײַ טעג און ס'איז געווען קימו וקיבלו, מען האָט מקבל געווען די תורה אויפֿס נײַ און ס'ווערט געברענגט, די גמרא זאָגט דאָרט, איינער פֿון די אמוראים זאָגן אַז אונז קען מען האָבן אַ אויסרייד, דער אייבערשטער וועט אונז פֿרעגן פֿאַרוואָס נישט געהאַלטן די תורה, זאָגן הער אויס האָסט עס געצווינגען אויף אונז, ס'איז געצווינגען, אַזאַ פּנים האָט עס אַז מען צווינגט, כ'האָב עס נישט געוואָלט אָננעמען. אבער די גמרא מ'קען דאס מער נישט זאגן פארוואס ווייל בימי מרדכי ואסתר האט מען עס מקבל געווען באהבה און מרצון ומאהבת הנס ממילא האט מען שוין מקבל געווען די תורה מיט ליבשאפט און דאס איז דער ענין פון פורים אז מ'האט מקבל געווען אלעס מיט א ליבשאפט. ממילא איז אזוי, חנוכה דרייט מען פון אויבן דעם דריידעלע עס צו ווייזן דאס אלעס האט דער אייבערשטער געמאכט. און פורים דרייט מען פון אונטן אז אונז האמיר עס געמאכט, ממילא דארף מען זען זיך יעצט נאכאמאל צוזאמצושטעלן מיט די געוואלטיגע הימים האלה נזכרים ונעשים אז מען זאל צוריק מקבל זיין די תורה מאהבת הנס, זאל זיך נעמען אויפפירן ווי עס דארף צו זיין. יעצט האב איך געוואלט קודם אביסל רעדן וועגן געוויסע מאמרי חזל וואס זיי זאגן אויף עמלק, קודם, די ערשטע זאך, און דאס איז איינע פון די שטארקע זאכן וואס מען דארף דאס געדענקען, די חזל לערנען אונז אין מסכת שבת דף קי"ח עמוד ב', אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, ווען די אידן וואלטן געהיטן דעם ערשטן שבת וואס מען האט זיי געגעבן, דעמאלטס לא שלטה בהם אומה ולשון, וואלט קיינער נישט געקענט שולט זיין, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט, ס'איז געווען דתן ואבירם זענען ארויסגעגאנגען קלויבן, וכתיב בתריה ויבא עמלק, קומט אויס. איינע פון די עיקר זאכן פון מלחמת עמלק איז שמירת שבת קודש. יעצט אין שמות רבה ווערט געברענגט אין קאפיטל כ"ו פסוק ב' אם ביקשתם לבדוק אותו, אויב דו ווילסט בודק זיין דעם אייבערשטן היש השם בקרבנו אם אין, יבא הרשע ויבדוק אתכם, דעמאלטס קומט גראד דער רשע און ער איז ענק בודק, מיד שטייט ויבא עמלק. עס ווערט אויך געברענגט דארט אין שמות רבה. אז ווען בלעם איז געקומען שעלטן אידן, וויבאלד ער האט געזען עמלק, האט ער אנגעהויבן צו שעלטן עמלק, שנאמר וואס עס שטייט ראשית גוים עמלק ואחריתה עדי אובד, ער איז געווען אזא קליפה עמלק, אז אפילו בלעם האט אים אנגעהויבן צו שעלטן. יעצט ווער איז געווען עמלק? עמלק און יתרו זענען געווען בעצה מיט פרעה אז מען זאל. הרגענען די אידן און שלאגן און אזוי ווייטער. שראה יתרו עס שטייט ווען יתרו האט געזעהן שאיבד הקדוש ברוך הוא את עמלק און דער אייבערשטער האט מאבד געוען עמלק מן העולם הזה ועולם הבא, תוהא האט ער חרטה געהאט ועשה תשובה, שכן כתוב למעלה כי מחה אמחה זכר עמלק, שטיין שטייט כי מחה אמחה זכר עמלק, און ואחר כך שטייט וישמע יתרו אז יתרו האט געזעהן אז עמלק גייט זיין כי מחה אמחה האט ער תשובה געטון. יעצט דאס שטייט אויכעט אין שמות רבה דארטן אין קאפיטל כ"ו פסוק ה. יעצט, ס'שטייט אין במדבר רבה אין קפיטל ג פסוק ה שטייט אזוי, גאות אדם תשפילנו, די גאווה פון א מענטש טוט אים משפיל זיין. זה עמלק, שנתגאה על הקדוש ברוך הוא בחירופיו וגידופיו, ער האט מחרף מגדף געווען אויפן אייבערשטן, וואס האט ער געטון, שהיה משליך זמורה אל אפו. והיה נוטל זכרותם של ישראל האט גענומען די רוחות פון די אידן וזורקן כלפי מעלה מחרף ומגדף און האט געזאגט מחרף און מגדף ואומר און געזאגט פארן אייבערשטן בזה חפצת די ערלות דאס ווילסטו יעצט שטייט ווייטער אין פסוק ושפל רוח יתמך כבוד א שפל רוח האט באקומען דעם כבוד זה יהושע שהרגו וואס ער האט אים געהארגעט ס'איז אין במדבר רבה קפיטל י ג פסוק ה. יעצט ווערט געברענגט אין דברים רבה ווערט געברענגט אזוי פעולת צדיק לחיים זה אליפז שגדל בחיקו של יצחק אליפז איז אויפגעוואקסן אין די שויס פון יצחק מילא האט ער נישט געוואלט הרג'נען יעקב תבואת רשע לחטאת זה עמלק שגדל בחיקו של עשיו דאס שטייט אין דברים רבה פסוק קפיטל ב' פסוק י ג. יעצט אין תנחומא אין פרשת בשלח שטייט אזוי, לעולם אין השונא בא אלא על החטא, א שונא קומט נישט נאר אז מען זינדיגט ועל העבירה, און אז מען זינדיגט, חטאים און עבירות, כך נאמר ויבא עמלק, ה' פעמים פסע עמלק, פינף מאל האט עמלק געשפרונגען ועשה ובא איז ער געקומען ועשה מלחמה עם ישראל ברפידים מהררי שעיר הוא בא איז ער געקומען פון הררי שעיר והלך ד' מאות פרסה ער איז געגאנגען פיר הונדערט פרסה אן אדם בינוני גייט א טאג צען פרסה, ער איז געגאנגען פֿיר הונדערט פרסה, עד שהגיע לרפידים ועשה עם ישראל מלחמה. יעצט די קליפה פון עמלק האט אזוי ווייט דערגרייכט, האב איך שוין געזאגט אמאל, פונעם פריעריגן באבובער רב, ער האט געזאגט שטייט כתוב זאת זיכרון בספר זאת מאכט תמחה זכר, האט ער געזאגט אזוי, כתוב זאת זיכרון בספר, דו זאלסט פארשרייבן פאר די אידן אז. מען זאל תמחה זכר עמלק, ווייל ס'איז דא צוויי צוויי אנדערע קריאות, איינס איז אין בשלח און איינס איז אין סוף פרשת כי תצא, יעצט אין פרשת בשלח שטייט כי מחה אמחה, און דארטן אין פרשת כי תצא שטייט תמחה זכר עמלק, וואס איז דער חילוק? זאגט דער באבובער רב אזוי, דער אייבערשטער איז דער איינציגער ווער ס'קען אויסמעקן עמלק, איז פאר די אידן כתוב זאת זיכרון בספר זאלסטו שרייבן זאת זיי תמחה זכר זאת איז די ראשי תיבות תמחה זכר אבער באמת זאלסטו וויסן כי מחה אמחה איכ'ל מוחה זיין איכ'ל אויסמעקן איכ'ל מוחק זיין יעצט ס'איז דא אין מדרש איז דא א מורא'דיגע זאך שטייט אזוי עד שלא פשט ידו בכיסא ביז עמלק האט זיך נישט אנגעטשעפעט אינעם כיסא הכבוד פונעם אייבערשטן תמחה שטייט דו זאלסט אויסמעקן. כשפשט ידו בכיסא ווען ער האט שוין חלילה געמאכט א פגם ביזן כיסא הכבוד דעמאלט שטייט שוין מחה אמחה. שטייט אויך דארט אין מדרש שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא ואמר. ימיני ימיני כיסאי כיסאי דער אייבערשטער זאגט מיין רעכטע האנט מיין רעכטע האנט מיין שטול מיין שטול אם יבואו גרים מכל אומות העולם. אני מקבלם, יעדער מענטש פון א גוי וועט וועלן ווערן א גר נעם איך אים אן, זרעו של עמלק איני מקבלם לעולם, זרעו של עמלק וועל איך קיינמאל נישט אננעמען, זאגט דער מדרש דארט ווייטער כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא יהיה השם שלם ולא יהיה הכסא שלם, נישט דעם אייבערשטנ'ס נאמען איז גאנץ, ווייל ס'איז דא. כי יד על כס קה, קה מיינט מען אז די ו' ק' איז נישט מחובר צו די י' ק', די שם איז נישט שלם, דעם אייבערשטנ'ס נאמען איז נישט שלם, און א כסא מיינט מען כ' ס' איז כס, און די א' פון די כסא איז אפגעהאקט, ס'איז דא א פירוד צווישן זיי. און ביז ווילאנג עמלק וועט זיין אויף די וועלט וועט עס זיין נישט דער שם שלם און נישט די כסא שלם, טאמער אבד זרעו של עמלק הרי השם שלם והכסא שלם, דעמאלטס וועט זיין אלעס שלם. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז עמלק איז געווען א גרויסער כישוף מאכער, זאגט דער מכילתא אין בשלח אז עמלק איז אריין געגאנגען תחת כנפי הענן אונטער די פליגל פונעם ענן וגונב נפשות מישראל והורגם. און ער האט גע'גנב'עט נפשות פון אידן און ער האט זיי געהארגעט. יעצט וועלן מיר רעדן א גאנצע אריכות באלד, זכור את אשר עשה לך עמלק, זכור איז בפה ולא תשכח, מיינט מען בלב. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, מלמד שלא היה הורג אלא בני אדם שנמשכו מדרכי המקום, ונחשלו מתחת. כנפי המקום. נאר געהארגעט אזאלכע מענטשן וואס האבן זיך אוועק געריקט פון אידישקייט. יעצט די פסיקתא ברענגט א מורא'דיגע ווארט פסיקתא רבתי אמר הקדוש ברוך הוא לישראל הוו יודעים שאם אין אתם עתידים להיות זוכרים את עמלק טאמער עטס וועטס נישט געדענקען עמלק'ן אז מ'זאל אים אויסרייסן וקוראים און עטס וועטס נישט ליינען בכל שנה ושנה שאני מחזיר אתכם לשעבודכם של מצרים, שיק איך ענק צוריק גראד צום שעבוד פון מצרים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א בחינה וואס כ'האב געזען אין די ספרים ס'שרייבט אז המן האט נישט געוויסט אז ער ווארפט אויף זיך אליין דעם גורל, האב איך געזען שטיין א שיין געדאנק, ס'דא די דייס וואס די קינדער האבן ווי מ'שפילט איך ווייס מאנאפאלי מיט די אנדערע מיני געימס איז דא אזוי, ס'האט אויף איין זייט האט עס איינס איין פינטעלע און אויף די פארקערטע זייט האט עס דריי, אזוי ארבעטן די דייס. יעצט ער האט געווארפן דריי דייס איז געווען איינס איז געפאלן מיט איין פינטעלע מיט א וואן און די אנדערע צוויי געפאלן מיט א דרייער און א דרייער האט ער געזען אז דאס איז אגג האט ער געוויסט אה ער גייט געווינען די מלחמה ווייל עס איז אגג למעשה וואס ער האט נישט געוויסט איז בשלו נופל אז די זעלבע דייס האט אויף די זעלבע זייט האט עס פֿיר מיט זעקס קעגן דאס איז דוד אגג איז איינס דריי און דריי און דוד איז פֿיר זעקס פֿיר און דאס איז וואס ער האט נישט געוויסט אז דאס איז בשלו הוא נופל. על כל פנים, איך וויל יעצט אביסל אריינגיין אין דעם ענין פון קריאה פון פרשת זכור, וואס דאס איז דאך א מצוות היום. אין די תורה שטייט זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, יעצט כ'האב שוין נאכגעזאגט פריער אין ספרי שטייט זכור את אשר עשה לך עמלק יכול בלבך אין הארץ כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת לבך אמור מה אני מקיים זכור שתהא שונה בפיך זאלסט עס כסדר לערנען זאלסט חזר'ן די גאנצע צייט יעצט קומט אויס לויטן ספרי ס'איז דא צוויי מצוות איז דא א מצוה פון זכור פון געדענקען מיטן מויל, און ס'איז דא א ענין לא תשכח אז זאלסט עס נישט פארגעסן מיטן הארץ, אין דעם שטייט אויכעט אין מסכת מגילה אז דער צווייטער שבת פון די פיר שבתים איז שבת זכור, ווערט געברענגט אין מסכת סופרים פארוואס ליינט מען זכור פאר פורים, להקדים זכירה לעשיה. זאל מקדים זיין זכירה, געדענקען עמלק, לעשיה פון עוקר זיין מחיית עמלק. קומט אויס אז די זכירה פון עמלק איז פאר מחיית עמלק, די מחיית עמלק איז פורים און די זכירה איז שבת פארדעם. קומט אויס אז שבת זכור איז דער ענין פון זכירה. זכירה מיינט מען אז מען זאל עס געדענקען. מיטן מויל זאל מען עס ארויסזאגן, אזוי זאגט דער ספרי זכור מיינט מען זאל עס ארויסזאגן מיטן מויל, און שכחה לא תשכח מיינט מען זאל עס נישט פארגעסן אין דיין הארץ. יעצט, די קריאה פון פרשת זכור איז די קריאה מן התורה, אלע שבתים פון א גאנץ יאהר איז נאר משה רבינו און די נביאים האבן מתקן געווען צו ליינען, משה רבינו האט מתקן געווען מען זאל ליינען יעדן שבת, און ביי מנחה איז עס תקנת עזרא. אבער די ליינען פון שבת זכור איז מן התורה, אזוי ווערט דערמאנט אין די גמרא מסכת ברכות דף י"ג עמוד ב', און אזוי ווערט געברענגט אין רשב"א און תוס' שאנז און די חידושי הריטב"א און אויכעט אין דעם רא"ש. יעצט דער חינוך שרייבט אזוי. שחיוב זכירה היא בלב ובפה. חינוך זאגט אז די זכירה איז בלב ובפה, ס'טייטש ביז יעצט האבן מיר דאך געלערנט.

נאר זעהט אויס ס'איז ווי אזוי איך טייטש אפ, ביידע זענען מודה אז ס'דארף זיין סיי מיטן הארץ און סיי מיטן מויל, סיי ארויסזאגן און סיי בלב, אבער די שאלה איז צי דאס איז צוויי עקסטערע זאכן, צי וויבאלד א מענטש מוז געדענקען אויסצורייסן עמלק מוז עס זיין בפה, מיטן מויל און אויכעט מיטן הארץ. יעצט אין שלחן ערוך אליינס איז א מחלוקת צי די קריאה פון שבת זכור איז מן התורה צי נישט, די מחבר ברענגט אראפ א לשון ויש אומרים, אז דאס ליינען פון פרשת זכור איז מן התורה, איז די מפרשים אויפן פלאץ אין שולחן ערוך זאגן אז אלע אנדערע פרשות זענען מדרבנן, און זכור איז מן התורה, אויף פרה איז אויך דא אין בית יוסף איז דא א שיטה אז ס'איז מן התורה, אבער דער שולחן ערוך פירט אויס און מכל מקום יהיו הכל נזהרים אז יעדער זאל זיין געווארנט צו דעם, אבער דאס מיינט נישט אז דער שולחן ערוך האט אנגענומען אז לויט יעדן איז עס מן התורה. יעצט. אונז האבן מיר אנגענומען אז ס'איז מן התורה און מען גיט זייער אבאכט און אפילו פרויען קומען עס הערן, יעצט וואס איז די מצוה פון זכירה? איז דער הייליגער רמבן שרייבט אזוי, דער ענין פון די מצוה איז שלא נשכח מען זאל מען נישט פארגעסן מה שעשה לנו עמלק וואס עמלק האט אונז געמאכט עד שנמחה את שמו מתחת השמים ביז אונז וועלן מיר אויסמעקן זיין נאמען פון אונטערן הימל, ונספר זה לבנינו, אונז זאל מען עס פארציילן פאר אונזערע קינדער ולדורותינו, און פאר אונזערע דורות לומר להם צו זאגן כך עשה לנו הרשע אזוי האט אונז דער רשע געטון, ולכך וועגן דעם נצטווינו האט מען אונז באפוילן למחות את שמו מען זאל אויסמעקן זיין נאמען. יעצט. אין חינוך אליינס ווערט צעטיילט די מצוה אויף צוויי, ער זאגט ס'איז דא א מצות עשה און א לא תעשה. צו געדענקען לזכור מה עשה עמלק לישראל דאס איז א עשה והעובר על זה ולא זכר וקרא בפיו מעולם מה שעשה עמלק לישראל ווען איינער האט קיינמאל נישט געליינט וואס עמלק האט געטוהן פאר די אידן ביטל עשה זו האט ער מבטל געווען די עשה וגם אויכעט עובר ער איז עובר אויף א לאו הבא על זה שהוא לא תשכח. ס'איז דא צוויי זאכן זאגט ער, קודם איז דא די עשה צו געדענקען וואס עמלק האט געטון, און ווער ס'טוט עס נישט און ער געדענקט נישט און ער האט קיינמאל נישט גערעדט פון דעם און ער ווייסט נישט וואס דאס איז, דער איז עובר אויף לא תשכח אויכעט וואס דאס איז א לא תעשה. יעצט, דער חינוך שרייבט, די מצוה פון זכירת עמלק איז נישט אזוי ווי זכירת מיציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים איז מען מחויב בייטאג און ביינאכט, אינדערפרי און ביינאכט, ביי מעריב און ביי שחרית זאגט מען אדער אמת ויציב אדער אמת ואמונה. נאר די מצוה איז אנגעהענגט אז איין מאל אינעם יאר זאל מען געדענקען אשר עשה לך עמלק און דאס האט דעם עשה און אויך די לא תעשה פון לא תשכח. יעצט פארוואס דווקא איינמאל א יאר? ווייל איינמאל א יאר ליינט מען אין די תורה. איז דארף מען דאס אויסהערן איינמאל א יאר ווערט דערמאנט די פרשה? אויסער וואס ס'איז דא יעצט וואס מ'האט צוגעלייגט אז מ'ליינט עס פרשת זכור. יעצט ס'איז געווען צייטן, כ'האב ענק שוין געזאגט, וואס מ'האט איינמאל אין דריי יאר גענדיגט די גאנצע תורה. קען זיין לויט דעם האט מען נאר איינמאל אין דריי יאר דארפן דערמאנען עמלק'ן, אויף דעם איז געווען די עיקר תקנה אז מ'זאל דערמאנען איינמאל אין דריי יאר. איז דער מנחת חינוך און נאך פוסקים האלטן קלאר. אז ס'איז גענוג אפילו איינמאל אין לעבן איז מען אויכעט שוין יוצא געווען. ס'מוז נישט זיין דווקא יעדעס יאר, און ס'מוז נישט זיין אז ס'זאל זיין יעדע דריי יאר אין די צייט ווען מ'האט גענדיגט איינמאל אין דריי יאר. און ער זאגט קלאר די מנחת חינוך אז אזוי איז משמע פונעם חינוך אויכעט. יעצט דער סמק רעכנט די מצוה פון ליינען פרשת זכור יעדעס יאר אום שבת פאר פורים פאר איינע פון די מצוות עשה'ס. יעצט, אנדערע מפרשי המצוות, אזוי ווי דער בהג און דער יראים, דערמאנט אינגאנצן נישט די מצוה פון צו געדענקען עמלק די פרשת זכור אלס א מצוה. דער פרי מגדים זאגט, אז לכאורה פון די גמרא איז משמע אז צו געדענקען די מעשה עמלק איז א חיוב יעדן טאג אזוי ווי יציאת מצרים. אבער די מוני המצוות האבן נישט גערעכנט זכירה פון עמלק אזוי ווי א מצוות עשה. קיצור איז דא אין דעם יעצט גרויסע מחלוקת וויפיל מאל א יאר, צו איין מאל א יאר איז גענוג, צו איין מאל אין דריי יאר וואלט גענוג געווען ווען מען ליינט נאר דריי איין מאל אין דריי יאר, צו ס'איז גאר א מצות עשה מן התורה, און צו ס'איז בכלל נישט קיין מצות עשה, און צו ס'איז גענוג אפילו איין מאל אין לעבן איז אויכעט גענוג, און צו מען מוז ממש יעדן טאג מזכיר זיין די זאך פון עמלק. יעצט אנדערע פוסקים ווילן זאגן דאס וואס דער בהג און דער יראים, ער רעכנט עס נישט פון די מצוות פון זכירה אלץ א מצוות עשה, זאגן זיי, ווייל ס'איז נכלל אין דעם וואס עס שטייט די מצוה פון מחיית עמלק, די זכירה וואס עמלק האט געטון, און די מצוה פון עמלק, דאס איז די זעלבע מצוה. און זיי ברענגען צו א פסיקתא, די פסיקתא זאגט אזוי, הוו זכורים, זאלסט געדענקען, לו צו אים, למחות את שמו מן העולם. קומט אויס אז דער זכור איז די זעלבע. ווי די מחיית עמלק. און דאס וואס עס שטייט זכור בפה מיינט מען אז איינער זאל דערמאנען א צווייטן, זאלסט וויסן ס'איז דא אזא מצוה ווי מחיית עמלק. יעצט דער חידא און דער בני יששכר ברענגט אים צו איז משמע אז ס'איז דא צוויי חלקים אין די מצוה פון זכירה. איינס איז די מצוה פון לא תשכח בלב, וואס דאס איז מען מחויב יעדן טאג, מען זאל נישט פארגעסן. און אויסער דעם איז דא
די מצוה פון זכור וואס דאס איז בפה, און דאס איז גענוג איין מאל א יאר, וועגן דעם ליינט מען פרשת זכור, וועגן דעם איז כדאי מען זאל מיטזאגן מיטן בעל קורא שטילערהייט אויכעט, און ממילא האבן די חכמים מתקן געווען אז דאס זאל זיין שבת פאר פורים כדי להקדים זכירה לעשיה, קומט אויס ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא לא תשכח בלב, דאס איז מען מחויב יעדן טאג, און נאכדעם איז דא זכור בפה. דעס איז גענוג איינמאל א יאר. יעצט באמת, פארוואס דארף מען דעם גאנצן עמלק אינזין האבן? ווייל ווען א מענטש שטעלט זיך טון א מצוה קומט גראד עמלק. איז אזוי. דעס אז מען זאל געדענקען דעם לא תשכח בלב, דאס דארף מען געדענקען יעדן טאג, ווייל ווען דו גייסט טון א מצוה, גייסט לייגן תפילין קומט אן עמלק. יעדע זאך, ער קומט דיך קאלט מאכן. ממילא מוזטו דאס געדענקען אז ס'איז דא אזא מין זאך ווי עמלק. און עקסטער איז דא א געוויסן זכירה וואס מען דארף איינמאל א יאר, וואס דאס דארף מען זאגן בפה אז אויף דעם פאררופט זיך נאכדעם א גאנץ יאר די לא תשכח בלב. יעצט, צו ליינען זכור אין א מנין מיט א ספר תורה, דאס איז א מורא'דיגע זאך, אונז געפין מיר אין די גמרא אז ס'איז א מצוה, דער ראש ברענגט און תוס' מסכת ברכות אז ס'איז א מצוה מ'זאל עס טוהן מיט א מנין, די גמרא ברענגט אז ר' אליעזר האט געהאט א קנעכט און ער האט נישט געהאט קיין מנין האט ער גענומען דעם צענטן ער האט באפרייט דעם קנעכט כדי אז ער זאל קענען הערן די קריאה פון זכור. די גמרא פרעגט דארט וויאזוי מעג מען באפרייען א קנעכט מ'איז דאך עובר אויף א עשה פון לעולם בהם תעבודו, זאגט די גמרא מצוה דרבים שאני, וואס ס'איז געווען זאגט דארטן תוספות און די ראש אז ס'איז געווען די קריאה פון שבת פרשת זכור, יעצט דאס האלט די ראש און תוספות, די רמבן דארטן אין מסכת ברכות זאגט קלאר אז הגם די מצוה פון זכור איז מן התורה אבער ס'איז נישט קיין שום חיוב אז מ'זאל עס ליינען אין א ספר תורה. און מיט א מנין. דאס אז מ'זאל ליינען א ספר תורה א מנין דאס איז שוין נאר א תקנת חכמים. און אזוי זאגט אויך דער מגן אברהם אז דאס ליינען מיט א מנין איז נאר דרבנן. יעצט דער מהרם שיק און נאך פוסקים זאגן אז אז דאס וואס שטייט אין ראש אז ס'מוז זיין א מנין איז דא א שטיקל טעות הדפוס, ס'איז געשטאנען דארטן עשה. אנשטאטס עשה איז געווארן עין שין היי איז געווארן עין שין רייש היי, עשרה. אזוי וויל זאגן דער מהרם שיק. יעצט אזוי ווייזט אויך אויס פון דעם ריטבא און פונעם שאגת אריה, ווייל דער ריטבא און שאגת אריה זאגט אז מען דארף נישט האבן צו זכור א מנין, ווייל ס'שטייט אין די גמרא הכל נאמרין בכל לשון, מען קען עס זאגן מיט וועלכן לשון סיי אימער ס'זאל נישט זיין. איינס פון דעם איז זכור. פרעגט ער א קשיא, נו ווי קענסטו זאגן פון א ספר תורה בכל לשון, א ספר תורה איז דאך נאר געשריבן אויף לשון קודש, איז א סימן אז אפילו בעל פה קען מען עס אויך זאגן און מען דארף נישט קיין ספר תורה און מען דארף נישט קיין מנין. און אזוי זאגט אויך די ספר קרן אורה מסכת ברכות, עס מוז נישט זיין קיין ציבור א מנין. למעשה אבער, בפשטות, תוס' און רא"ש האלטן ס'מוז יא זיין איז מען זיך נוהג אז מען ליינט עס בציבור פון א ספר תורה. יעצט, ס'איז דא פוסקים וואס זיי שרייבן אז מען דארף אסאך מער אבאכט געבן ביי די קריאה פון זכור ווי קריאת המגילה. פארוואס? ווייל די קריאה פון זכור איז מן התורה, די מגילה איז זיכער נאר מדרבנן ווייל די רבנן האבן דאך דאס מתקן געווען. יעצט, די תרומת הדשן זאגט אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס וואוינען אין די דערפער, אבער אזעלכע מענטשן ווי איך, איך האב דאך נישט קיין שול ווי אריינצוגיין, מ'האט דאך מיך פון איבעראל ארויסגעווארפן, און זיי האבן נישט קיין מנין, זאגט ער אז ס'דא אן אפשן, אדער זיי קענען הערן די מגילה בציבור, דאס הייסט זיי מוזן אריינפארן פונעם דארף אין די שטאט, אדער זיי קענען אריינפארן אויף שבת זכור און זיי הערן די קריאה פון פרשת זכור מיט א מנין. פרעגט ער וועלכס איז וויכטיגער, זאגט ער אז ס'איז אסאך וויכטיגער צו הערן פרשת זכור מיט א מנין ווי צו ליינען די מגילה בזמנו. פארוואס זאגט ער הגם די קריאת המגילה איז דאך אסאך חשוב'ער, ווייל יעצט האט דאך די מצוה פון מגילה, און אסאך מצוות ווערן נדחה וועגן קריאת המגילה, זאגט ער אבער וויבאלד די מגילה לויט רוב פוסקים קען מען דאך ליינען ביחידות אויכעט, מה שאין כן פרשת זכור איז דאך א מצות עשה מדאורייתא, איז דאך עס מהודר מען זאל עס ליינען מיט א מנין, איז בעסער אז מען זאל אריינקומען אין שטאט אויף שבת זכור און נישט אויף פורים צו ליינען די מגילה. דער לבוש ברענגט צו דעם תרומת הדשן און ער זאגט, אלא העולם לא זהירי בהכי, דאס איז איינע פון די זאכן, די וועלט פירט זיך נישט אזוי, שטעל דיר פאר מגילה, מען זאל נישט הערן מגילה, קריאת התורה מילא האט שוין דיין מיטגיין, אבער מגילה, יעצט די תרומת הדשן. האט געהאט א תלמיד וואס האט געמאכט א ספר ס'הייסט לקט יושר שרייבט ער אזוי כל אדם יעדער מענטש צריך ליזהר דארף געווארנט זיין לבוא למנין בפרשת זכור יותר ממקרא מגילה וגם החזן דער חזן צריך לקרותו בקול רם זאל עס ליינען בקול רם לא במהירות נישט איילענדיג כדי שישמעו כולם יעדער זאל הערן יעצט דער מגן אברהם ברענגט צו. דעם תרומת הדשן, און דער מגן אברהם זאגט אז מען קען יוצא זיין די קריאה פון ויבוא עמלק אין פורים קען מען אויכעט יוצא זיין פונקט אזוי ווי שבת זכור ליינט מען זכור את אשר עשה לך עמלק. איך האב געהאט עטליכע מאל וואס איך בין געווען אונטערוועגנס בויענדיג מקווה'ס אין רוסלאנד האב איך טאקע געהאט דעם פראבלעם, איך האב נישט געהאט קיין מנין, ס'איז נישט געווען קיין שול, ס'איז נאך געווען ווען ס'האט זיך אנגעהויבן צו דעוועלאפן אוקריינע מיט אידישקייט, האב איך אלץ געזען אז פורים זאל איך כאטש יוצא זיין אזוי ווי דער מגן אברהם אז מען קען יוצא זיין מיט ויבוא עמלק מיט די קריאה פון פורים. יעצט די משנה ברורה זאגט ברענגט די דעה פון מגן אברהם און ער פירט אויס אז די מענטשן וואס ווילן יוצא זיין מיט די קריאה פון ויבוא עמלק די מצוה פון פרשת זכור דארפן האבן א כוונה בשעת'ן ליינענדיג יוצא צו זיין ווייל מצוות צריכות כוונה, און אויך ווייל מען ליינט נישט די זעלבע קריאה, מען ליינט נישט דא תמחה זכר עמלק. יעצט די משנה ברורה פרעגט א הארבע קשיא, וואו האסטו דעם זכר, זכור את אשר עשה לך עמלק, דעם תמחה זכר עמלק? דאס האסטו דאך אבער נישט, וויאזוי קען מען מיט דעם יוצא זיין? וועגן דעם זאגט ער אז לכתחילה זאל מען עס נישט טוהן, נאר בדיעבד שבדיעבד, ווייל ס'איז אן אנדערע קריאה. יעצט, דעיס האב איך אויכעט אלץ געטוהן, דעי עצה וואס איך גיי יעצט זאגן, ס'ווערט געברענגט אויך אין תרומת הדשן, און דער רמ"א ברענגט עס צו אז אויב איינער קען נישט קומען צום מנין פרשת זכור, זאל ער ליינען ביחידות מיטן ניגון און מיט די טראפן, אזוי ווי ס'שטייט אין דעם ספר תורה. און ממילא איז ער יוצא אליינס ליינען פון זכור את אשר עשה לך עמלק. נאך מער די תרומת הדשן האט מעביר סדרה געווען, צו רעדט מען דאך מען דארף מעביר סדרה זיין, כ'האב ענק שוין געזאגט אז מען איז מעביר סדרה איז די סדרה פון די וואך, ס'געפאלט זיך א יום טוב אינמיטן דארף מען נישט מעביר סדרה זיין ווייל דעם יום טוב האט ער דאך שוין דעמאלטס ווען ס'איז זיך געפאלן שבת דעי קריאה, אבער די תרומת הדשן זאגט אז זכור זאל מען עקסטערע זאגן שנים מקרא ואחד תרגום. דער ווילנער גאון פלעגט אליינס ליינען פרשת זכור ווייל ער'ט געטענה'ט ס'א מצוה בו יותר מבשלוחו האט מען אים געפרעגט דאך ביי יעדע מצוה אזוי זאגט ער איבעראל איז די מצוה פון הערן דא איז די מצוה פון ליינען. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'איז אין השם שלם אין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק שרייבט דער ספר קרן אורה. אז וויבאלד די מצוה פון זכירה איז דאך מחיית עמלק, און דאס איז א מצוה וואס דער גאנצער ציבור מוז טון, הייסט עס אזוי ווי ס'איז איבערגעגעבן פארן ציבור, ווייל ס'איז אינו דומה מועטין העושין המצוה למרובין העושין המצוה, איז ממילא איז זייער כדאי מ'זאל עס ליינען דווקא מיט א מנין. יעצט פארוואס מען טוט עס נאר איינמאל א יאר איז זייער פשוט, ווייל שכחה איז מצויה לאחר י"ב חודש, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט אז א מת נאך צוועלף חדשים זאל מען אים פארגעסן, נאך צוועלף חדשים מען גייט דורך א גאנצע זאך אלע ימים טובים מיט אלעם, איז איז שכחה איז מצויה. איז ממילא ליינט מען עס איינמאל א יאר. און מען זאל נישט פארגעסן. יעצט וועגן דעם ווען ס'געפאלט זיך אן איבעריאר אזוי ווי ס'איז זיך געפאלן היי יאר, איז דאך דא אן איבעריאר, איז פונעם ליינען פון פאראיאר ביז צום קומענדיגן יאר וועט דאך שוין זיין דרײַצן חדשים, איז דא אזא. פלעגן זיי אינזין האבן ביי די קריאה פון פרשת כי תצא אז דאס זאל זיין גוט ביז פורים און נאכדעם פון פורים איז עס גוט ביז צו דעם נעקסטן פרשת כי תצא. יעצט, די מצוה פון ליינען די זכור, שבת זכור, שטייט קלאר אין חינוך אז די מצוה פון זכירת עמלק איז נאר פאר זכרים. פארוואס זאגט ער א מורא'דיגע סברה כי להם לעשות המלחמה זיי דארפן מאכן א מלחמה ונקמת האויב ולא לנשים, פרויען, דארפן דאס נישט טון. לפי זה זאגט דער מהרי"ל דיסקין אז אזוי ווי פרויען זענען דאך פטור ווייל זיי זענען נישט בני כיבוש נינהו, א פרוי גייט דאך נישט אין מיליטער, ממילא איז זי פטור פון שבת זכור, יעצט אז מען גייט נעמען מיידלעך און פרויען אין מיליטער קען זיין זיי מחויב זיין צו שבת זכור אויך, כ'ווייס נישט, אדער אנדערע אחרונים האבן געהאלטן אז נשים זענען יא מחויב צו הערן. ר' נתן אדלער האט אויך געזאגט אפילו די משרת, ער האט געהאט א אידישע משרת אין שטוב, ער האט איר אויך געזאגט זי זאל גיין הערן פרשת זכור. סאו דאס זענען די אלע חילוקי דינים וועגן שבת זכור. ס'וועט נאך קומען נאך א שיעור נעקסטע וואך אנפאנג וואך אם ירצה השם וועגן פורים וויאזוי מ'גרייט זיך צו צו פורים און וואס דאס איז דער גרויסער הייליגער טאג פורים. א גוטן שבת.